שופטים פרק י"א, יפתח איז געווען א גלעדי, ס'הייסט לכאורה פון די פלאץ גלעד, אבער ס'זעט אויך אויס ער געווען א זון פון א איד וואס האט געהייסן גלעד, אבער ער איז נישט געווען קיין זון פון זיין ריכטיגע ווייב, ער איז געווען א זון ס'שטייט בן אשה זונה, ס'דא א מחלוקת אין די מפרשים צו ס'מיינט ממש א זונה אדער אפשר אזויווי א פילגש אזויווי אונז האבן געלערנט וועגן אבימלך אין די פריערדיגע מעשה. איך שלא יהיה, זיינע ברידערס האבן זיך האבן געהאלטן אז ער איז נישט קיין לעגיטימע ברידער זייערע, ער איז א ברידער זון פון א אנדערע מאמע, האבן זיי אים ארויסגעווארפן פון שטוב, איז ער אנטלאפן, און געגאנגען געוואוינט אין א פלאץ הייסט ארץ טוב, דארט האט זיך צוזאמגענומען צו אים א גרופע אנשים ריקים, ליידיגייערס, אין אנדערע ווערטער נאך מענטשן וואס אזעלכע האומלעס וואס האבן נישט געהאט קיין שייכות מיט די. משפחה אדער די חבורה וואס זיי זענען אויפגעוואקסן זיי זענען געווען זיינע חברה און ס'זעט אויס זיי זענען געווען צוזאמען גבורי חיל גיבורים אפשר באנדיטן אבער על כל פנים שטארקע חברה וואס זענען נישט געווען פארט פון די אפיציעלע סאסייעטי פון די אפיציעלע פאליציי אדער אפיציעלע שופטים ושוטרים וואס זענען געווען. יעצט ביזדערווייל איז דא די מלחמה פון עמון וואס רודפ'ט די אידן, און מען זוכט בעצם דא איינער וואס זאל העלפן די אידן וואס זאל זיין די גענעראל וואס זאל זיין די ליעדער פון די אידן זיך צוריק צו שלאגן קעגן בני עמון, און ס'איז נישט געווען, זקני א זקני גלעד האבן זיך דערמאנט אז ס'דא דעם יפתח און ער איז א חברה'מאן ער קען, און זענען געגאנגען שיקן ברענגען פון ארץ טוב, און זיי האבן מציע געווען דו זאלסט זיין אונזער קצין אונזער פירער און זאלסט זיך שלאגן מיט עמון, און יפתח האט זיך נישט געלאזט אזוי גרינג, ער האט געזאגט וואס הייסט, ענק האבן מיך האט פיינט געהאט ענק האבן מיך אוועקגעשיקט מיט א מאל ווען ענק האבן א צרה קומט ענק צו מיר ס'גייט נישט אזוי האבן זיי אים צוריק געזאגט אז אביסל גרעסער געמאכט די הצעה זיי האבן געזאגט קום קום טאקע אונז קומען צוריק צו דיר אונז קומען אונז טוהן תשובה וועסט גיין מיט אונז וועסט מלחמה האבן מיט עמון און זיין א ראש נישט נאר פאר קצין פאר אונז נאר א ראש לכל יושבי גלעד וועסט זיין די ראש פון אלע אונזערע שוין און יפתח זאגט ווייסטו וואס איך נעם אן די די הנהגה נאר בתנאי, ס'איז זייער אינטערעסאנט, ער מאכט אביסל קלענער, ער זאגט, אויב ענק געט מאכט מיר די ראש איך זאל זיין די פירער פון די מלחמה קעגן עמון, און ס'געלונגט טאקע, ונתן השם אותם לפני, דעמאלטס וועל איך זיין ענקער ראש. דאס הייסט ער האט די גאנצע צייט מורא אז אפשר ווילן זיי אפשר שפילן עפעס א שפיצל אויף אים, ער זאגט, אויב מ'וועט מנצח זיין דעמאלטס וועל איך זיין די ראש. און זיי מאכן א א חתימה כאילו זענען מסכים מיט די תנאי, זיי זקני גלעד זאגן די אייבערשטער וועט זיין א שומע בינותינו אם לא כדברך כן נעשה, ענליך צו לבן און יעקב וואס זאגט אזוי השם די אייבערשטער זאל זיין שופט, ס'הייסט כאילו מ'נעמט די אייבערשטער אויף עדות אויף דעם דיעל וואס זיי האבן געמאכט, און יפתח גייט לפני השם במצפה דארט זעט אויס געווען עפעס א משכן צו א במה כ'ווייס נישט, דארט האט מען אויך געזאגט די תנאי. און ס'איז מקוים די דיל, אקעי? יעצט גייען אונז הערן וויאזוי יפתח הייבט אן זיין מלחמה מיט בני עמון. קודם כל, פרובירט ער דיפלאמאטיע. פארוואס זאל מען גיין זיך לוחם זיין גלייך אז מ'קען דיפלאמאטיש? האט ער פרובירט דיפלאמאטיע, זייער אינטערעסאנט, איינע פון די קלארסטע פלעצער אין תנך ווי מ'זעט דיפלאמאטיע, מ'זעט טאקע ביי משה אויכעט, וואס גדעון גייט רעכענען רעדן וועגן דעם. און גדעון שיקט. מלאכים. מלאך הייסט א שליח, אפשר א דיפלאמאט אפילו. ער שיקט א שליח צום מלך עמון, זאגט וואס איז דאס? ער קומט זיך שלאגן מיט אונז, וואס כאילו וואס האבן אונז דיר שלעכט געטון? און די בני עמון, דער מלך עמון האט א תשובה, ער זאגט וואס הייסט, די אידן האבן גע'גנב'עט מיין לאנד, ס'איז געווען מיינס, ענק זענען ארויס פון מצרים, ענק גענומען פון ארנון ועד היבוק ועד הירדן, געב עס צוריק, וועל איך זיין זיין שלום, בסדר? דו ווילסט דאך מאכן דיפלאמאטיק, געב צוריק די לאנד וואס ענק האבן גע'גנב'עט כאילו. שיקט יפתח צוריק און ער זאגט כה אמר יפתח עס פאלט דיך איין אונז האבן עפעס גע'גנב'עט ענקער לאנד? מעשה שלא ה מעשה שהיה לא כך היה, נישט אזוי איז געווען די מעשה, נאר וואס? די אידן זענען ארויס פון מצרים, געגאנגען אין מדבר ביזן ים סוף, זענען געקומען קדש, אפשר איז מרמז, ס'געווען אפילו א נס אויפן ים סוף, און די אידן האבן געשיקט מלאכים צום מלך אדום זאלן אדורך גיין, ער האט נישט געלאזט, שיקט מלאכים צום מלך מואב צו זיי. אדורך גיין האט נישט געלאזט, זיי זענען געווען אין קדש, און געדארפט ארום גיין גאנץ ארץ אדום, גאנץ ארץ מואב, וואס האט זיי נישט אדורך געלאזט, זענען זיי אנגעקומען ביי עבר ארנון, זיי האבן נישט געקענט גיין אין מואב, האבן זיי געשיקט מלאכים צו סיחון מלך האמורי, צו קענען אדורך גיין, סיחון האט נישט געלאזט, נישט נאר האט נישט געלאזט, ער האט צוזאם גענומען זיין גאנצע פאלק, מאכן א מלחמה מיט די אידן, און די אייבערשטער האט געלאזט געגעבן סיחון ביד ישראל, די אידן האבן מנצח געווען שליחות האבן זיי גענומען פון סיחון די גאנצע גבול האמורי ארנון יבוק, אין אנדערע ווערטער די אידן האבן בעצם קיינמאל נישט געהאט קיין מלחמה מיט מואב אזוי ווי אונז לערנען אין ספר במדבר דברים, וואס חכמים רופן עמון און מואב טיהרו בסיחון, זיי האבן געהאט א מלחמה מיט סיחון, מואב האט מען בפירוש נישט געהאט א מלחמה, די אייבערשטער האט געזאגט אל תצר את מואב, נאר מיט וועמען האט מען געהאט א מלחמה מיט סיחון, ער העפענס טו בי אז סיחון האט אין יענע צייט שולט געווען אויף די שטחים וואס זענען בעצם געווען שטחים פון מואב, און ממילא אונז האבן עס גענומען פון סיחון, און אפילו סיחון האבן זיי זיך, אונז האבן זיך נישט אנגעהויבן מיט סיחון, סיחון האט זיך אנגעהויבן מיט אונז, אונז האבן זיך געדארפט פארטיידיגן האבן אונז מנצח געווען גענומען זיין לאנד, איז ממילא, דו האסט טענות, די אייבערשטער האט אונז געגעבן די לאנד פאר אונז, און ער זאגט אים א אינטערעסאנטע זאך, אשר יורישך כמוש אלהיך, כמוש איז דיין גאט, ער האט דיך געגעבן דיין לאנד, אונזער גאט האט אונז געגעבן אונזער לאנד, וואס שלאגסטו דיך מיט אונז? און חוץ פון דעם, אידן וואוינען שוין אין חשבון און ערוער און די אלע שטעט על יד ארנון פאר דרײַ הונדערט יאר, וואס האסטו נישט יעמאלס געקומען, כאילו, ביסט דאך ביסט דאך אליינס מודה אז ס'איז נישט דיינס, יעצט קומסטו דיך עושה רעה להילחם בי, זאל דער אייבערשטער שופט זיין צווישן אונז און דיר, אין אנדערע ווערטער, אונז זענען גערעכט, מצד צדק און משפט, אונז האבן קיינמאל נישט גע'גנב'עט פון דיך גארנישט, און דו קומסט דרײַ הונדערט יאר שפעטער, דו ווילסט ארויסווארפן מענטשן פון וואו זיי וואוינען שוין דרײַ הונדערט יאר, דאס איז נישט קיין וועג. איז דאס איז די יפתח'ס מעסעדזש צו מלך עמון, און עס האט נישט געהאלפן, מלך עמון פאלגט נישט, ער שלאגט זיך ווייטער מיט די אידן. אונז גייען אונז יעצט פארציילן די מעשה פון יפתח'ס מלחמה, די מלחמה רעדט נישט דא, נאר די מעשה ארום די מלחמה רעדן אונז, ס'איז געווען רוח, ותהי על יפתח רוח השם, דאס איז די לשון וואס שטייט ביי אלע שופטים, ס'מיינט ער האט באקומען א התעוררות, ער האט באקומען א גבורה, א קוראדזש, גיין מלחמה געהאלטן, ער איז געגאנגען גלעד, מנשה, נאך מצפה גלעד, און ער גייט צו עמון. ביזדערווייל אויפן וועג האט ער געמאכט א נדר. די וויסטע נדר וואס יפתח האט געמאכט, אויב דער אייבערשטער וועט געבן עמון אין זיינע הענט, איז דער ערשטער וואס גייט ארויס מדלתי ביתי לקראתי ווען ער קומט צוריק בשלום, והיה להשם וועט ער אים מאכן א עולה. און ער גייט צו עמון, און ער איז מנצח, און ער איז מצליח, און איז מכה את עמון מכה גדולה מאוד, עמון ווערט נכנע, און ער קומט צוריק אהיים בשלום. נו, און ער קומט צוריק אהיים, ווער גייט אים אנטקעגן? זיין טאכטער גייט לקראתו בתופים ובמחולות, אזוי ווי ס'פאסט, מ'גייט לקראת די מנצח פון די מלחמה בתופים ובמחולות. און זי איז געווען זיין איינציגסטע טאכטער נישט געהאט נאך קינדער און ער האט איר געזען איז נהפך לאבל מחולו ער האט צוריסן זיינע קליידער געזאגט אוי וויי דו ביסט יעצט גיי איך דארפן איך האב געמאכט א נדר איך קען גארנישט טון איך גיי דארפן דיך מקריב זיין און וואס זאגט זיין טאכטער אויב האסטו דאס געזאגט דארפסטו טון אבער זי בעט אים איין זאך ער זאל איר לאזן אביסל צוויי דריי חדשים און זי וועט גיין על ההרים אויפן בערג צוזאמען מיט אירע חבר'טעס ואבכה על בתולי זי וועט וויינען און ער לאזט איר ויאמר לכי, און ער האט טאקע זי געשיקט פאר צוויי חדשים, זי איז געגאנגען מיט אירע חבר'טעס אויפן בערג וויינען, אויף דעם שרעקליכע זאך וואס גייט געשען צו איר, נאך צוויי חדשים איז ותשב אל אביה ויעש לה את נדרו געטוען וואס ער האט נודר געווען, און זי איז נאך געווען א בתולה לא ידעה איש ותהי חוק בישראל, ס'איז געווארן פון דעם א מנהג, וואס איז די מנהג וואס איז געווארן? א אינטערסאנטע מנהג, מימים ימימה ס'איז געווען אלעמאל יעדע יאר געווען א מנהג, בנות ישראל פלעגן גיין פיר טעג א יאר לתנות לבת יפתח צו זאגן קינות צו וויינען אויף די בת יפתח וואס איז נעבעך געווארן א קרבן וועגן די נארישע נדר וואס איר טאטע האט געמאכט.